טייערע ברידער, ס'איז היינט ערב שבת תולדות, היינטיגע שיעור איז נדב געווען מיין ידיד ר' חיים, ס'זאל זיין געזונט, די דעדיקעישאנס פון די שיעור איז וואס גיבט אזא כח, סיי א כח פיזיש, אם אין קמח אין תורה, אזוי ווי אונז האבן גערעדט לעצטע וואך באריכות, און סיי נפשיות'דיג, ס'געבט א חיות, געלט זאגט אן דעם חיות פון די מענטש, און אז כ'האב חברים וואס שטיצן דאס, וואס העלפן ארויס, וואס מאכן אז ס'זאל זיין עפעס איינער וואס מ'רעדט צו, וואס ס'רעדט צו אים, איז דאס איז די גראונד אויף וואס אונז שטייען, ס'קען דאך נישט רעדן אין די לופט, ס'קען דאך נישט פליען אין די לופט. לעבן דאך אין די וועלט פון מענטשן, און די מענטשן וואס זיי הערן אויס, די מענטשן וואס זיי זיי העלפן ארויס מיט געלט, דאס זענען די, דאס איז די בית המדרש, דאס איז כותלי בית המדרש שנינו, עס איז בפועל ממש און ווירטואליש, איך דאנק זייער שטארק דער וואס געבט, און ס'איז דא לינקס פון אונטן וויאזוי מען קען געבן ווייטער, צו קענען ממשיך זיין דעם זאך. אונז לערנען די סוגיא, די פרשה פון יצחק אבינו. א גרויסע סוגיא, א גרויסע פרשה, ווי די זוהר הייבט אן מיט דעם פסוק, מי ימלל גבורות השם ישמיע כל תהלתו, אלע מפרשים פארשטייען, גבורות השם דאס איז יצחק אבינו, מי גבורות השם, יצחק, וואס הייסט פחד יצחק וכולי, גבורות השם די מידה, די מענטש וואס האט געדינט די אייבערשטער מיט די וועג וואס הייסט גבירות השם. אבער מי ימלל גבורות השם, ווער קען רעדן, ווער קען ארויסשמועסן גבורות השם, ישמיע כל תהלתו, עס איז דאך דא אזא גרויסע סוגיא, עס איז דא אזויפיל, און יעדע פרשה אין די תורה, יעדע מענטש, יעדע דמות, וואס ווערט געברענגט אין די תורה, אוואדע די אבות, איז דאך א גאנצע זאך, און אונז לערנען אזוי, לעצטע וואך, שוין דריי וואכן האט מען געלערנט סוגיית אברהם אבינו, שוין מען היפט אריבער א בלאט, האלט ביי יצחק אבינו, האלט שוין ראש חודש כסלו, מ'רוקט זיך שוין ערגעץ. איז משונה'דיג שנעל און מיר זענען קוים קוים ככלב המלקק מן הים. מוז אבער אריינגיין אין די, ס'איז דאך נישט קיין תירוץ. לאמיר אונז אביסל פרובירן צו פארשטיין אבער ווי אזוי אונז קומען אן. פון אברהם אבינו צו יצחק אבינו, ס'איז דאך דא א סדר, אזוי ווי אונז לערנען כל התורה כולה, אזוי ווי די זוהר רעדט דא פון מי ימלל גבורות השם, אז ס'קען אויכעט גיין אויף די תורה, די תורה איז גבורות השם, דאורייתא מפי הגבורה ניתנה, מי ימלל גבורות השם צו דען קען איינער ארויסגעבן אלע סודות, אלע לעוועלס על גבי לעוועלס, ווי די זוהר זאגט משלים על גבי משלים, ס'ליגט, וואס ליגט אין די תורה, שטייט וידבר שלושת אלפים משל, ויהי שירו חמשה ואלף, די זוהר זאגט שלמה המלך איז געווען א מענטש, טאקע ער האט גערעדט ברוח הקודש, אבער דאך געווען א מענטש, הייסט עס רופט זיך חכמותו של שלמה אין א געוויסע זין, און אפילו אין די מענטשליכע מענטשליכע כתבים וואס ער האט געשריבן, וואס ער האט געזאגט, איז געווען דריי טויזנט משלים, ווי איינע פון די מדרשים וועגן פון עס לערנען איז, אז ס'איז דא יעדע טעם אויף יעדע ווארט געווען דרײַ טויזנט פשטים אדער איין טויזנט טויזנט שירים טויזנט וועגן וואס מען קען ארויסברענגען די איין נקודה וואס ער האט געזאגט כל שכן אין די תורה וואס איז תורת השם און כל שכן אין די וועלט וואס איז וועלט פון השם ווען מ'זאגט אז אין די גאנצע תורה און די זוהר זאגט עס בפירוש דא שפעטער ווען ער רעדט פון די בארות פון יצחק אז מען זאגט אז אין די גאנצע תורה איז דא לעוועלס על גבי לעוועלס, גבוה מעל גבוה שומר, משל לפנים ממשל, ווי דער בעל תניא האט ליב צו זאגן, שלושת אלפים משל, איין זאך איז א משל פאר א צווייטע, און די צווייטע זאך איז א משל פאר די דריטע, און אזוי ביז דריי טויזנט מאל, דריי טויזנט מאל קען מיינען דריי לעוועלס, אדער דריי טויזנט מאל כפשוטו, ווען מען מיינט אז מען האט שוין אויפגעדעקט, מען האט שוין אויפגעדעקט די כלה, מען האט שוין געטראפן די איין פנימיות, וואס דו קענסט רופן, וואס מ'רופט פנימיות התורה, אדער דער תוך התורה, דער ווארט פון דער תורה, דער ווארט פון דער וועלט, דער ווארט פון לייף, פון דער לעבן, טרעפט מען ווייטער אז עס איז נישט געווען גענוג, עס איז נישט, מען האט נישט אנגעהויבן בכלל צו פארשטיין וואס הייסט, נישט סתם מען זאגט, מען האט נישט אנגעהויבן צו פארשטיין, נאר מען זעט אז דא, עס הייבט זיך אן, ס'מוז נאך זיין נאך א ווארט, און נאך א פשט, און אזוי ווייטער, און אזוי ווייטער, איז מי ימלל גבורות השם, דאס איז א גרויסע גבורה, דאס איז א גרויסע ריבוי, דאס איז א גרויסע תגבורת אור, תגבורת תורה וואס אונז לערנען דא. און אזוי איז אין די אין די וועלט אין די מעשי אבות אין די בסך הכל אה עניני העולם אין די מעשה פון יצחק אבינו ס'איז באמת נאר דא אזוי ווי איין פרשה פון יצחק אבינו ס'איז אפשר א קורצע פרשה גאנץ פרשת תולדות קען זיין דאס איז די סוגי' פון יצחק אבינו ויצא האלט מען שוין ביי יעקב איז קליין רעלאטיוו צו אברהם וואס האט געהאט דריי פרשות און יעקב וואס האט עטליעסט דריי פרשות אדער אפשר מיט יוסף ביז די ענד פון ספר בראשית. איז זייער קליין, אבער דאס מיינט נישט אז ס'איז נישט דא וואו צו גראבן, אין די משל איז די דריי פיר בארות, אפשר פינף בארות, אדער אפשר זעקס, לויט ווי מ'ציילט, וואס יצחק אבינו האט געגראבן דארט, ס'הייסט ער האט געטראפ ס'הייסט ער האט געגראבן א באר, און ס'איז געווען אפילו א באר פון אברהם, אבער ס'האט זיך פארשטאפט ויסתמום פלשתים, איז דא איין טייטש וואס זאגט אז די שלעכטע פלשתים האבן עס אנגעשטאפט, אבער נאך א טייטש וואס זאגט, און באמת איז די עומק פון די זעלבע טייטש, אז ער איז אנגעקומען ס'איז געווען א גרויסע באייר מצאנו מים א גרויסע באייר מ'האט געטראפן א באייר מים חיים יצחק איז געקומען מבאר לחי רואי דאס הייסט א געוויסע התגלות א באייר איז א משל די משל פון די באייר און די ווארט פון די באייר זעהט אויס זעהט אויס אז עס איז א פלאכע ערד ס'איז פשוט די אדמה מיט, מען גראבט אביסל אריין זעהט מען אז עס איז דא גאר דא וואסער דא, עס איז דא עפעס וואס מען קען לעבן דערפון, ויפקח אלקים את עיניה ותרא באר מים, דאס איז די באר לחי ראי, האט אויסגעזעהן נישט קיין מים, מען גייט שטארבן פון פון דארשט, ביזדערווייל איז דא דא מים. גייט אבער אריבער אביסל צייט. און איין וועג וואס מען קען עס זעהן, אז מען הייבט זיך אן, דארף זיך דינגען מיט די פלשתים, פלשתים הייסט געוויסע קליפות, אדער געוויסע קשיות, אדער געוויסע מצבי החיים, וואס מען קומט אן, מען זעהט אז סתמום פלשתים וימלאום עפר, וואס הייסט וימלאום עפר? צוריק צוגעדעקט, ביז יעצט איז אויך געווען עפר, פאר עס איז געווען א באר, איז וואס געווען? אפפאר. יא זיי האבן געגראבן האט אוועקגענומען אביסל עפר געזען אה ס'נישט קיין עפר אבער ביז דערווייל די באר אליינס קען ווערן אנגעפילט מיט עפר אזוי געשעט דאך מיט די דברי התורה אזוי געשעט דאך מיט די אור וואס אונז טרעפן יעדע מאל ס'ווערט סתמום פלישתים וימלאום עפר נישט דווקא ווייל דער רשע כאילו ווען ס'וואלט נישט געווען קיין פלישתים וואלט געווען גוט ניין ווייל מ'האט מ'קען זאגן ממצה געווען מ'האט אויסגענוצט די שטיקל וואסער מ'האט שוין פארשטאנען וואס מ'האט פארשטאנען לעצטע יאר מ'האט שוין פארשטאנען וואס מ'האט פארשטאנען לעצטע וואך און יעצט איז עס איז עס גארנישט עס איז צוריק אויס באר דארף מען גראבן נאכאמאל און די כביכול די משל וואס איך זאג דא איז די גראבן איז בתוך די זעלבע פלאץ מען גראבט טיפער מען גראבט טיפער ביז מען טרעפט עפעס א פלאץ וואס מען קען גראבן לפחות פאר די פאר די דור פאר די זמן פון יצחק איז געווען גענוג ויקרא שמה רחובות לא רבו עליה געמאכט א באר עס הייסט באר שבע נאך בארות עס איז שוין געווען עפעס א אנגעקומען צו צו ווי ער געדארפט אנקומען אנגעקומען צו די צו די באר וואס וואס איז געווען פאר אים די באר פון יצחק און אזוי איז איז די איז די וועלט ארבעט אזוי און אזוי די תורה ארבעט אזוי אונז לערנען דאך אז וואס אונז לערנען פון פון מעשה אבות וואס אונז לערנען פון פון די תורה איז איז א משל ס'הייסט ס'איז א משל מיינט מען זאגן אונז האבן מסביר געווען אפאר וואכן צוריק אז די וועג וויאזוי ס'דרוקט זיך אויס די מעשה, די היסטאריע, די היכי תמצא אז ס'איז געווען א איד וואס האט געהייסן יצחק און ס'איז געווען א גוי וואס האט געהייסן אבימלך און ס'איז געווען פלישתים און ס'איז געווען די אלע זאכן דאס איז מעשה שהיה אבער ס'איז אלץ נאר אזוי ווי א לבוש, אלץ נאר אזוי ווי א משל פאר א כלל, פאר א חק, פאר א כביכול א טבע, פאר א וועג וויאזוי די וועלט ארבעט, וויאזוי די וועלט דארף ארבעטן. וואס דאס די חק די כלליות'דיגע זאך ליגט אונטער דעם דאס איז די חכמה שבו יא חכמה מען זאגט א באר און געמאכט אנקומען צו די מעיין די מעיין דאס איז די חכמה מקור המעיין באר איז די הרחבה פון דעם וואס קומט ארויס פון דעם קען עס רופן בינה אבער די באר איז געקומען צו גראבן צו די שורש צו שורש החכמה סאו דאס מיינט עס אז די ערשטע זאך וואס מען גראבט ווען מען טרעפט א פרשה אין די תורה איז צו גראבן צו די ס'איז די חכמה שבו, חכמה מיינט חכמה די טייטש כללים, חכמה די טייטש אז מ'ווערט נישט פארלוירן פון די הופעה פון די זאך, נאר מ'ווייסט די כלל פון די זאך, אזוי ווי על דרך משל, אז ס'איז דא א זאך וואס הייסט יצר הרע, ס'איז מרומז פון די פלשתים יא, דרך משל. איז דא אסאך מענטשן אין זיך טויך האבן לכאורה קליגע מענטשן וואס ווען ס'דא עס קומט ארויס עפעס א נייע ווערזשן פון די יצר הרע ווערט ער מורא'דיג פארלוירן, דאס הייסט נעכטן איז געווען די וועג פון מפתה זיין מענטשן אויף עבירות, איך ווייס ער האט געהייסן טעלעוויזשן, און שוין ער מיינט שוין אז ער האט געפירט א מלחמה מיט די טעלעוויזשן און יעצט האט ער א וועג ארויס און ער האט שוין אן עצה געגעבן כביכול מיט דעם. קומט ער גייט אריבער אפאר יאר און קומט ער האט זיך געטראפן א נייע נאמען יעצט הייסט עס אינטערנעט לפי דעתו און יעצט איז ער מורא'דיג פארלוירן ממש ממש פארלוירן ווייל ס'דא א נייע זאך א נייע צרה געקומען אויף די וועלט א נייע קליפה געקומען דאס איז דאך אבער ממש אזוי ווי די סתמום פלשתים וימלאום עפר. א פלא פון א מעשה. עפעס א נייע יצר הרע? וואס וואס איז ניי? וואס עקזעקטלי איז ניי אין די יצר הרע? גארנישט ניי אין דערפון. כ'רעד פון די חלק הרע וואס עס קען גורם זיין פאר טעותים, פאר חטאים. עפעס ניי? די זעלבע יצר הרע וואס וואטעווער די יצר הרע פון וואס מ'רעדט איז איז געווען זייט די צייט פון אדם הראשון, זייט די נחש איז געקומען אויף חווה, עט ליסט, אפשר פאר דעם אויך, אבער זיכער דעמאלטס, זיכער זייט דעמאלטס, די זעלבע מעשה, היינו הך. די אינטערנעט האט נישט מחדש געווען די יצר הרע, נישט די טעלעוויזשען, נישט די צייטונג וואס איז געווען פאר דעם, נישט די ביכל וואס איז געווען פאר דעם, נישט די משכילים, נישט די רעפארמער, און נישט די קראים, כווייס נישט, די אלע יצר הרע'ס, אלע וועגן, מינים שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו, אלץ היינו הך. מ'קען האבן מ'דארף נישט אפילו זיין א מקובל דאס צו וויסן יא מ'קען דאך זיין א סתם א שכל הישר די יצר הרע איז ליגט בתוך בתוך גופו של אדם לפתח חטאת רובץ יא די די תשוקה די תאווה וואס ווען ס' מ'טוט עס נישט ריכטיג ווען מ'נוצט עס אויס אויף אופנים וואס זענען מזיק וואס זענען וואס זענען רע איז עס איז עס שלעכט דאס איז דאס איז א חלק פון די בריאת העולם עס איז פארט פון מעשה בראשית טוב מאד די יצר הרע א חלק פון מעשה טוב אפילו וויכטיג און אויב מ'טוט עס נישט איז עס נישט גוט אבער דאס איז די יצר הרע ס'נישט קיין חידוש און די וואס ווערט פארלוירן דאס איז ממש א דוגמא. איך זאג נישט נאר די וואס האקט אויף דעם ווערט פארלוירן די וואס ווערט נישט ווערט אויך פארלוירן פאר א ענליכע סיבה ווייל כאילו אנשטאטס פון דורכגראבן א באר גענוג טיף וואס דא דארט ביז'ן מעין וואס דארט דארף מען נישט איבערפילן יא דאס הייסט א מעין א מעין הייסט אז מען האט די שורש מען האט די ווארט מען האט די פארוואס נישט נאר די וואס יא מען האט די סיבת הדבר מען האט די כלל הדבר איר ווייסט אז יצר הרע איז א סארט כח, ס'איז א וויכטיגע כח, ס'איז א כח, כח היצירה, יא, ס'איז טאקע, טוב מאוד זה יצר הרע, כח היצר, כח היצירה, מ'קען נישט, מ'קען נישט מיט קיין וועלט אן דעם, און מ'דארף, מ'דארף, מ'דארף לעבן מיט דעם, מ'דארף זיך אן עצה געבן, מ'דארף מאכן זיכער נישט נכשל ווערן און און מאכן וואטעווער גדרים וואס מ'דארף מאכן, מ'דארף טון די אלע זאכן.

נאר דאס איז ממש א משל פון די חילוק פון א חכם און א טיפש, פון א חכם מיינט איינער וואס קוקט אויף די מקור המים, וואס קוקט אויף די כלל, חכמה, ס'איז דא א כלל, ס'איז דא א וועג, ס'הייסט ס'איז דא א יצר הרע, לאמיר זאגן דאס איז אויך א געוויסע משל, אבער ס'איז דא אזא זאך וואס הייסט יצר הרע, ס'איז דא אזא זאך וואס הייסט יצר טוב, ס'איז דא בחירות, מ'דארף זיך א עצה געבן, דאס איז די כלל הדברים, מ'קען עס, מ'דארף נישט קיין נייעס, מ'דארף נישט שרייבן א נייע ספר, א נייע מוסר ספר פאר א נייע דור, די זעלבע מוסר ספר, די זעלבע אלטע תורה ארבעט נאך היינט, נאר פארוואס ארבעט נישט די תורה אזוי ווי די. ספרים זאגן א משל אויב די באר איז א רמז אויף די תורה עס קומט יעדער דור די פלישתים וואס זיי פילן אן מיט מיט שטיינער און מיט מיט ערד די תורה עס ארבעט נישט מען דארף עפעס א צדיק מען דארף א נייע רבי א נייע לידער וואס קען אויסגראבן די תורה פאר די נייע דור איז עס נאר די פשט אדער ס'קען באמת זיין צוויי זאכן ס'קען זיין אדער סתם די עולם איז נאריש דארף מען איינער אויפהייבן די גולל את האבן על פי הבאר און זאגן האלא ס'איז דא ס'איז די זעלבע זאך וואס איז געווען דעמאלטס אדער מען דארף, וועט מען עס גראבן טיפער אסאך מאל הייסט מען אויב מען איז א טיפש איז דאך פשט מען דארף מען דארף אפילו דאס אנרירן די שורש הפראבלעם מען דארף אויפהערן צו זיין א טיפש און זיך לוחם זיין מיט די מיט די מיט די נייע מאסקע פון די יצר הרע מען דארף ווערן א חכם מען דארף אויך פון די זעלבע זאך די יצר טוב יא מען דארף אויפהערן צו זיין א טיפש און טוהן די פעולות די מצוות אדער די אופנים די היכי תמצא'ס וויאזוי מען פלעגט טוהן לעצטע וואך אדער די לעצטע יאר אדער די לעצטע דור ווייל דאס איז דאך נישט די עיקר דאס איז דאך נאר א פרט ס'איז דאך נאר אזוי ווי די יצר הרע איז נישט אנדערש פון די די יצר הרע של האינטערנעט איז נישט קיין נייע יצר הרע ווי די יצר הרע פון די טעלעוויזשן און די יצר הרע פון די בוק און די יצר הרע פון אזוי ווייטער אזוי די מצוה פון לאמיר זאגן לערנען תורה אויף די אינטערנעט אדער די מצוה פון נייע מצוה וואס מ'דארף טון היינט, און זיין א גוטע מענטש און געבן צדקה, איז נישט אנדערש ווען ס'איז ווען ס'איז ביטקוין צדקה ווי ווען ס'איז געווען דאלערס ווען ס'איז געווען רענדלעך ווען ס'איז געווען שקלים ווען ס'איז געווען פיאסטערס וואסעווער ס'איז געווען, ס'אלץ די זעלבע זאך, און ס'דא מענטשן וואס זייערע מצוות זענען אויך איז געבויט אויף זיין הרגל, זיין מצוה איז געבויט אויפן אויפן אויפן לבוש אויפן היכי תמצא, אה ער ווייסט אז יעדע שבת יעדע ערב שבת כ'ווייס גיבט מען צדקה מיט א מיט א פיאסטער און דערווייל איז נישטא מער אזאך אזא זאך. אלע געלט איז עלעקטראניש ער ווייסט שוין נישט מ'דארף מ'דארף אים אויסלערנען אז מ'קען דרוקן א קנעפל און געבן צדקה איז די זעלבע מצוה עס קומט אן צום ארעמאן טוט אויף פונקט אזויפיל ס'איז בכלל נישט קיין חילוק דאס איז עס איז נישט קיין גרויסע חידוש נישט איינער וואס האט טשעריטי האט געמאכט א נייע וועג נייע מצוות צדקה די זעלבע וואן נאר עס איז נישט קיין שום חילוק ס'איז א חילוק אויף די מ'קען עס רופן א חילוק פון די חומר אדער א חילוק פון די וועג ווי אזוי שטעלט זיך אויס די זעלבע ממש אזוי ווי אין מ'לערנט אסאך מאל די זעלבע זאך. אבער אסאך מאל באמת, אונז האבן נישט פארשטאנען וואס די זאך איז, דאס איז באמת וואס וואס איך וויל דא רופן. אונז דארפן זען אז אסאך מאל אויב מען זעט אז מען ווערט צומישט פון א נייע וועלט, און כ'האלט דא זאגן א נייע פרשה, למשל אברהם אבינו איז געשטארבן און יעצט איז יצחק אבינו, און די עולם איז געווארן צומישט, יצחק אבינו אליין, מען קען לערנען די תורה און ווערן צומישט און מיינען אז עפעס וואס גייט דא פאר איז עפעס א נייע מעשה. איז וואס מ'דארף טוהן איז וישב יצחק, מ'דארף מאכן תשובה, תשובה הייסט גיין טיפער, גיין אריינגראבן טיפער, מ'דארף וישב יצחק ויחפר את הבארות, מ'דארף צוריק בויען די בארות, ס'הייסט מ'דארף טרעפן גראבן א טיפערע באר, אין אנדערע ווערטער מ'דארף אנקומען צו א טיפערע כלל, אונז האבן קיין טאקע נישט פארשטאנען, אונז האבן געמיינט, אפילו איינער וואס האט יא פארשטאנען, משל לפני משל, אונז האבן יא פארשטאנען עפעס א כלל, אבער דער כלל איז נישט כולל. נישט כולל אזוי ווי למשל ס'איז דא מלאכת שבת אה אין די מלאכת שבת איז עס געבויט אויף די פרימיטיווישע וועג וואס איז געווען די מלאכת המשכן וואס איז געווען דעמאלטס דאס איז די ל"ט מלאכות און שפעטער שוין בזמן חזל למשל איז געווען אנדערע סארט מלאכות און די חזל האבן געקומען געזאגט יא עס איז אבות עס איז דא תולדות און דא אפילו ווי די רמב"ם לערנט לפחות דא אבות וואס איז מעין אבות די זעלבע אב נישט אפילו א תולדה ס'איז די זעלבע אב למשל אז איינער שניידט א בוים אדער ער שניידט א גראז, די זעלבע מלאכה, ס'איז נישט קיין אב און קיין תולדה, די זעלבע זאך, איי דא זעהט אויס א בוים, די בוים שניידט מען מיט א האמער, מיט א כ'ווייס אזא מעסער, און די גראז שניידט מען מיט אזא מעסער, נישט קיין חילוק, די פאקט, די איידיע, די רעיון פון די מלאכה איז די זעלבע רעיון, אויב ס'קומט א נייע טעכנעלאגיע, א נייע וועג וויאזוי מ'שניידט. ווייטער די זעלבע מלאכה און די פוסקים דארף מען זיך מוטשען וויאזוי עס צו קאנעקטן דאס איז די עבודה פארוואס אויב מ'האט נישט געווען אויב ס'וואלט נאר מ'וואלט נאר געקענט די שני בתי נירין וואס איז געווען דארט אין מלאכת המשכן און מען איז נישט מפשיט עס מ'כאפט נישט אז די שני בתי נירין מיינט די פעולה די וואס איז גורם צו אנהייבן די מלאכת התפירה וואטעווער עקזעקטלי די הגדרה פון די מלאכה איז למשל איז קען מען עס טאקע נישט צושטעלן דאס הייסט איינער וואס איז א בעל משנה יא קען נישט קען נישט פאסקענען ווייל ער קען נישט רילעיטן זיין דוגמא צו א נייע הלכה קען נישט מדמה זיין מילתא למילתא דארף מען וואס דארף מען טוהן מ'דארף טיף טיפער גראבן די באר מ'דארף טרעפן א טיפערע כלל אז די מלאכה מיינט נישט דאס ס'מיינט עפעס א מער טיפע א מער כלליות'דיגע זאך און פון דעם קען מען בויען נייע בארות פון דעם קען מען בויען נייע שעפע פון דעם קען מען בויען נייע מצוות פון דעם קען מען בויען נייע זאכן און דאס איז די זאך וואס אונז טוען וואס די זוהר טוט ווען עס לערנט די סוגיא פון יצחק אבינו און באמת וואס קענסט קען דער חומש מען קען זען אז פארשידענע זאכן זענען ממש די זעלבע מעשה עס איז די זעלבע מעשה כמעט יא עס איז דא חלקים אבער די זעלבע מעשה וואס איז געשען צו אברהם אבינו מיט פרעה מיט שרה ויאמר אחותי איז געשען צו יצחק נאך אמאל יא ממש די זעלבע מעשה עס געשען מיט יצ פרעה מיט שרה אויך ביי אבימלך די זעלבע מעשה דריי מאל געשען די זעלבע מעשה שטייט און יצחק האט זיך טאקע געלערנט אוואדע ווען יצחק האט געזאגט אחותי היא האט ער דאס געלערנט פון מנהג אבות אבותיו בידו און אוואדע האט ער נישט געטוהן ער נישט געטוהן פונקטליך די זעלבע נישט איז דער מעשה מאט מיט אבימלך נישט געווען פונקט די זעלבע וואס אברהם מיט פרעה געהאט אזוי ווייטער פארוואס ווייל דאס איז לפי די מציאות וואס איז געווען דעמאלטס איז די זעלבע כלל האט זיך אויסגעדרוקט אין א אנדערע וועג די זעלבע נקודה און אויב איינער איז זיך טועה ווייטער נישט קיין אנדערע פלאן אויב עס איז דא א חטא אויב עס איז דא אבימלך וואס איז דער חוטא דא וואס איז דער רשע דא ער איז די זעלבע ווי ווי די נחש איז געווען ביי אדם הראשון ער איז די זעלבע ווי די פרעה איז געווען ביי ביי אברהם אדער אבימלך אדער אפשר אנדערע אבימלך געווען אה, ביי אברהם די זעלבע זאך און ווער ס'פארשטייט די סוד ווער ס'פארשטייט די סטראקטשער דערפון ווער ס'פארשטייט די סדר דערפון ווייסט אז ס'איז די זעלבע זאך און ער ווייסט נישט נישט צו פארלוירן ווערן ער ווייסט און אויב ער ווערט פארלוירן דארף ער לערנען טיפער און לערנט ער טיפער ביז ער ווערט אנפארלוירן ביז ער טרעפט די וועג וואס איז די וועג וואס איז די עצה וואס דאס אז דא א נייע מציאות דאס איז דא א נייע וועלט דאס איז דא א אנדערע וועלט דאס איז דא א אנדערע דור דאס טוישט נישט גארנישט מען דארף נאר טרעפן די וועג וויאזוי ס'קאנעקט זיך די היינטיגע מציאות מיט די כלל וואס איז געווען אלעמאל איז וואס איז איין עצה און וואס איז זוהר און די זוהר דאס איז א זאך וואס מ'האט געזאגט אז מ'זאל גיין לערנען זאכן וואס די זוהר קאכט זיך כסדר דאס איז א זאך די זוהר כסדר און שוין שוין די פרשת לך לך וירא וחיי שרה גייט אלס פון די זעלבע מהלך באופן כללי דער דרוש און מ'מיינט אז ס'איז א דרוש נישט קיין דרוש דאס וואס איך געב דא ארויס איך האב שוין אסאך מאל גערעדט וועגן דעם נישט קיין דרוש זאגט אברהם אבינו איז געקומען ס'איז געווען א דער הייבט אן אלעמאל פון אדם הראשון ער האט געדארפט טון א געוויסע פעולה געדארפט טון א געוויסע עבודה און נכשל געווארן לא לא הצליח לאמיר זאגן איינער דאמען וואס די זאך וואס אברהם לאמיר לאמיר פארשטיין אבער מער טיפער מער כלליות'דיג ווי די זוהר איז מסביר וואס איז די זאך וואס אדם הראשון איז נכשל געווארן וואס איז געווען זיין מיסטעיק געווענליך פארציילט מען ס'איז געווען א יצר הרע א נחש ער האט איינגערעדט פאר אדם הראשון צו עסן מעץ הדעת סאו די עסן איז געווען ס'איז דרך אגב דער נחש איז די יצר הרע האט גורם געווען פאר אדם הראשון צו עסן פון די עץ הדעת אויב מ'פארשטייט טיף פארשטייט מען אז נישט פונקט געווען א יצר הרע וואס האט גורם געווען פאר אדם הראשון צו זינדיגן נאר זיין חטא איז געווען אז ער האט געפאלגט די יצר הרע. אביסל אנדערש, עס סאונד די זעלבע, אבער עס איז זייער אנדערש. אין אנדערע ווערטער, יעדער מענטש, כל אדם, בתור מה שהוא אדם, דארף זיך טרעפן א וועג זיך צו דילן מיט די יצר הרע, מיט די כח הגבורות, מיט די כח היצירה, די אלע זאכן. עס מוז זיך טרעפן א וועג זיך צו דילן מיט דעם. אדם הראשון האט געטראפן נישט קיין גוטע וועג, זיין וועג איז נישט געווען גוט, עס איז נישט געלונגען, עס איז געווען די ערשטע מאל, מען קען אים נישט באשולדיגן, עס איז געווען א טרייעל, אבער עס איז נישט געלונגען. איז ממילא דארף קומען מיט קומען מיט קומען נח למשל און נח פראבירט מתקן צו זיין פראבירט אויך צו דילן מיט די יצר הרע נישט אז ער האט געהאט א אנדערע יצר הרע און זיינע סאונד איז זייער אנדערש איז נח געקומען וישכר סוף וישכר בתוך אהלה די זוהר זאגט אז דאס איז כאילו א חזרה אויף די חטא אדם הראשון און פראבירט וואס זאגט דער זוהר פראבירט זיך אן עצה געבן מיט די יצר הרע.

נישט אן אנדערע יצר הרע, איין יצר הרע, וואס עפעס א זאך וואס הייסט יצר הרע, ס'זאגט פאר מענטשן צו טון שלעכטע זאכן, יעדע איינער וואס פאלגט איז מעשה אבות עליון, ניין. ס'איז דא איין זאך וואס מ'דארף פארשטיין, ס'איז דא א סוגיא וואס מ'דארף לערנען, מ'דארף לערנען די סוגיא וואס הייסט, סוגיא איז דילן מיט די יצר הרע, סוגיא איז דילן מיט, שיכרות איז א גוטע דוגמא, אדער מ'איז, קען זעהן ביי ביי אדם הראשון, וואס איז וואטעווער פונקטליך ס'איז מרמז די נחש, וואס בא על חווה און אזוי ווייטער, די כח היצר באופן כללי. און די כח היצירה, און למשל אזוי האבן געלערנט לעצטע וואך, א חלק פון די כח היצירה איז די חק, אז וואס א מענטש גרייט צו, וואס ער איז מס, מסירות לשאת איסר לילה, און די חק קען קען זיין משתמש לרע, יעדע חק, יעדע ידיעה, יעדע חכמה אמיתית קען מען נוצן לרע און לטוב, ס'איז א גאנצע ענין וויאזוי זיך אן עצה צו געבן, און האבן גערעדט איין זאך לעצטע וואך, וכדומה וכדומה, מ'קען נישט. און מען דארף און מען דארף טרעפן וועגן און די וועגן איז נישט פשוט צו זאגן פאלגן ס'איז נישט גענוג ס'איז קיין מאל נישט גענוג דארף מען אסאך חכמה ס'איז א גרויסע חכמה ס'איז נישט קיין פשוטע זאך אדם הראשון איז געווען די גרעסטע חכם ער האט נישט מצליח געווען און אזוי אלעמאל גייט מיט דעם דארף מען אסאך חכמה אסאך טיפע פיקחות אסאך מען זאל לערנען באלד וועגן אסאך זאכן וואס מען דארף וויסן, ס'איז נישט גענוג פאר דעם, דאס איז וואס מ'דארף א תורה, ס'איז נישט גענוג צו זאגן איך וויל זיין גוט, יעדער איינער וויל זיין גוט, אלעס וויל זיין גוט, אדם הראשון האט געוואלט זיין גוט, נח האט געוואלט זיין גוט, זענען געווען גוט, און זענען געווען זייער קלוג, און עפעס, עפעס האבן זיי מעסט אפ מיט די, מיט די, מיט די, מיט זיין א מענטש, מיט זיין א מענטש, וואס מיינט צו האבן א יצר הרע, און וואס מיינט לעבן אין די וועלט, און ערגעץ איז ער, האט ער, האט ער קאליע געמאכט. און דא זענען דא כללים, דא זענען דא וועגן וואס מען קען לערנען שוין פון אברהם אבינו, לפחות און אברהם אבינו באופן מיוחד, געוויסע מהלכים וואס מען קען זען וואס מען טוט. און די זוהר זאגט א פלאי פלא'דיגע זאך, עס איז ממש זייער שיין, די זוהר זאגט אז עס איז געווען אדם הראשון, עס איז געקומען צו אים די, געגאנגען, עס איז געקומען צו אים די נחש וחטא, געווען נח, עס איז געקומען צו אים די נחש, הייסט עס איז געקומען די יין, שיכרות, וישכר, וישכר בתוך אהלו, חטא. ס'איז געקומען אברהם אבינו ווי זעט מען אז אברהם אבינו האט נישט געמאכט די חטא דאס הייסט די נסיון דאס איז די ווארט פון נסיון פון אדם פון אברהם אבינו די עשרה נסיונות אבער באופן כללי באופן הכי כללי די נסיון נסיון איז א וועג פון זאגן דאס הייסט קען קען נישט אריין אין די סוגיא פון נסיון די זוהר גייט אביסל אריין אין דעם דא פאר וואטעווער ריזן אבער דער ווארט פון דעם איז אז מען האט געוויזן אדער געלערנט פון אברהם אבינו פאר אברהם אבינו אז ער קען גיין, ער קען טון וואס אדם הראשון און נח האט געדארפט טון און ער גייט נישט, נישט אויפמעסן. נישט נטמע ווערן, נישט נכשל ווערן, וואטעווער מ'וויל עס רופן. און ווי זעט מען דאס די קלארסטע, ער רעדט נישט פון די עקידה, אבער ווי זעט מען עס די קלארסטע? מ'זעט עס אויף אברהם אבינו וואס איז געגאנגען אין מצרים, מצרים. איז געווען באמת איז טאקע געווען איז געווען ראש ממלכה איז געווען דער סיוויליזעישן פיל מיט עבודה זרה פיל מיט חכמות אבער דא שטייט חכמת מצרים חכמות האבן געוויסט די חכמות האבן געלערנט לעצט צוויי וואכן א משל ס'קומט מצרים איז געווען איינער פון די מקורות פון די חכמות בני קדם מצרים האבן געוויסט ווי די וועלט ארבעט און נישט געווען קיין טיפשים און זיי האבן עס גענוצט לרעה, דאס איז לפחות א סאך פון דער צייט, יא, געכאפט שרה, דאס איז נישט קיין זאך וואס מען טוט, יא. וכדומה, יא, קיין יראת אלהים במקום הזה, זאגט יצחק. זיי האבן געמאכט איסורים, זיי האבן געווען די ראנג זייט פון דער וועלט. און אברהם אבינו האט נישט געבליבן, מ'האט אים געזאגט טאקע לך לך מארצך, ארץ בני קדם, באמת, פון ווי ער קומט, אזוי ווי מען זעט, ארצה בני קדם. איז אוועקגעגאנגען פון דארט, געגאנגען צו כנען, ס'הייסט געפיקסט די חכמת בני קדם, אבער ס'איז נישט געווען גענוג, ער דארף קריכן, פיקסן חכמת מצרים. געדארפט לערנען חכמת מצרים דער זוהר זאגט אין לך לך און וירא אברהם אבינו איז געגאנגען צו מצרים צו לערנען חכמת מצרים צו לערנען די אלע חכמות חיצוניות אלע חכמת הקליפות אלע חכמת הכישוף אלע חכמות רוחניות איז געווען אין מצרים און האט געלערנט און האט גענוצט ויעל אברם ממצרים די ויעל אברם ממצרים טייטש ער קומען איז הוא אברהם שירד למצרים הוא אברהם שעלה ממצרים ער נישט געווען סטאק ווען ער וואלט געווען אדם אדער נח וואלט ער געבליבן סטאק אין מצרים וואלט שרה געבליבן סטאק אין מצרים ויעל אברם ממצרים איז ארויסגעקומען פון מצרים די סעודה די כח איז ריסט לסאטע וואטעווער אונז האבן געלערנט איז ארויס פון מצרים הוא ואשתו וכל אשר לו ולוט עמו הנגבה צוריק צו מידת החסד צוריק צו ווי ער איז געווען און מיט תוספת יא ואברהם כבד מאוד במקנה מיט אסאך ריווח ארויס געגאנגען פון מצרים אזוי ווי די אידן שפעטער ואחרי כן יצאו ברכוש גדול די זעלבע איידיע און אזוי יצחק יצחק אבינו שטייט טאקע אל תרד מצרים, נישט נישט ביז מצרים, זעט אויס מצרים אויף דעי אויף דעי סטעידזש נישט אויסגעפעלט, אבער געגאנגען צו אבימלך מלך פלישתים גררה, געגאנגען צו גרר. יעצט דארף מען זען, אינטערעסאנטע זאך, וואס פאר א טריק האט יצחק גענוצט צו גיין אין גרר? די זעלבע טריק ווי אברהם אבינו, אבער מ'דארף פארשטיין די טריק. און די זוהר זאגט באמת אז די טריק האט שוין יצחק ס'איז געווען שוין זיין מהלך שוין פון אנהייב שטייט שוין לעצטע וואך אין די פרשה נאך ויהי אחרי מות אברהם ויברך אלהים את יצחק וישב יצחק עם באר לחי ראי די זוהר פארשטייט נישט האי קרא לאו רישיה סיפיה ולאו סיפיה רישיה וואס א שייכות האט ויברך אלהים את יצחק מיט וישב יצחק עם באר לחי ראי צוויי חצאי פסוק וואס רעדן נישט צו נאר אויף איינעם אויפן צווייטן. זאגט דער זוהר נאר, דארפסט דאך פארשטיין. שטייט אין מדרש, פארוואס ויברך אלהים את יצחק? וואלט דאך געדארפט זיין אזוי ווי אונז לערנען שפעטער אין די פרשה, באמת, דאס איז א חלק פון די עצות פון יצחק וואס אונז לערנען. שטייט אז יצחק האט געבענטשט יעקב, ער האט געוואלט בענטשן עשו, האט געבענטשט יעקב. אזוי וואלט דאך געדארפט זיין אויף אברהם, אברהם זאל מברך זיין את בנו, אזוי ווי נח האט געבענטשט זיינע קינדער. און אזוי ווי ווייטער יעקב האט געבענטשט זיינע קינדער משה וואלט געדארפט זיין ויברך אלהים ויברך אברהם את יצחק ברענגט די מדרש רשי ברענגט שוין אז מען האט נישט געוואלט בענטשן יצחק אברהם האט נישט געוואלט בענטשן יצחק פארוואס ווייל עס איז אים דא עשו האט דער אייבערשטער געזאגט נו דו בענטשסט נישט יצחק גיי איך אים בענטשן ויברך אלהים את יצחק נו וואס אלהים קען יא בענטשן עשו איז דער טריק דא זאגט דער זוהר דער טריק האט יצחק געוואוסט דאס איז געווען די חכמה פון יצחק וישב יצחק עם באר לחי ראי באר לחי ראי זאגט דער תרגום בירא דמלאך קיימא אתחזי עלה דמלאך קיימא איז מלאך הברית דער מלאך די שכינה יצחק איז געזעצן במקום השכינה אין אנדערע ווערטער יצחק האט פארשטאנען אז ס'איז טאקע א פראבלעם. ער איז אין א וועלט וואו ס'איז דא עשו. אברהם אבינו איז געווען, נישט געהאט די פראבלעם אזוי שטארק. ער האט געהאט אנדערע פראבלעם. ער איז געגאנגען אין מצרים. איך ווייס נישט, אפשר א אנדערע נקודה. אבער יצחק אבינו האט געהאט א פראבלעם. פון אים קומט ארויס עשו. ויאהב יצחק את עשו. מ'רעדט פון מדת הדין וואס קומט ארויס פון יצחק. ס'איז דא עשו דא. איז וואס וועט וואס קען מען טון מען קען נישט בענטשן יצחק אברהם קען נישט בענטשן יצחק מען קען נישט בענטשן עשו עס איז למשל מען קען זען פארשטיי למשל וואס שטייט אין די די ווילנער גאון האט געזאגט אז אז א יוד לערנט תורה איז אזוי ווי מים המגדלים מים מאכט גרעסער ווי א מענטש שלעכטע מדות ווערט ערגער ווערט ער ערגער אויב די תורה מאכט אים ערגער עס מאכט אים גרעסער עס מאכט אים ערגער איז דאס א פראבלעם? דאס איז די פראבלעם, למשל די זעלבע פראבלעם פון ויברך אלהים את יצחק, אז אברהם קען נישט בענטשן יצחק, אז ס'דא איינער איך ווייס אז זיינע כלים זענען שמוציג, יא, און דען איך וועל אים געבן א שפע, איך וועל אים געבן תוקף, איך וועל אים געבן כח, ער וועט עס מוציא זיין לרע, יא, ער וועט עס נוצן פאר רע. וואס דא איז געווענליך מיט די בני אדם דארף דארף מען חכמים הזהרו בדבריכם דאס דאס איז דער מהלך חכמים הזהרו בדבריכם האסט געוואלדיגע טיפע תורות האסט געוואלדיגע טיפע ווערטער צו זאגן אבער דו ווייסט אז עס איז אמת נישט אז עס איז נישט אמת אבער ס'דא איינער וואס ער איז נישט געבויט ריכטיג ער גייט האט נישט קיין כלי קבלה עס צו קולט זיין ריכטיג ער קען עס פארדרייען ניצן צו פארדרייען דו דארפסט זיין שטיל הזהרו בדבריכם וואס וואס וועט מען טון וואס וועט מען טון דא און די זעלבע זאך א מענטש, יעדער מענטש, און אסאך מאל ווען א מענטש ווערט נתעורר, ווען א מענטש ווערט גרעסער, איז נולד שטנו עמו, איז נישט דא, איז נישט דא קיין קיין גדלות וואס קומט נישט מיט מיט א צד רע, מיט א דארק סייד, אסאך מאל ווערן מענטשן פארלוירן, יא, ס'איז דא פארשידענע מענטשן וואס מ'האט געמיינט זענען גרויסע מענטשן, זיי זאלן טון גרויסע זאכן און מ'כאפט אז עפעס א גאר נידריג. איז עס נישט די קשיא איז נישט ס'הייבט זיך נישט אן אוואדע דארף מען האבן געלערנט לעצטע וואך אויב איינער האט נישט בעיסיק בעיסיק מענטשליכקייט בעיסיק נישט דא צו וועם צו רעדן אבער דאס אז ער איז אזוי גרויס און ער איז אזוי קליין דאס איז נישט אזוי דאס איז נישט קיין קשיא דאס איז היינו הך

און ער איז געגאנגען אין גרר. ויאמר יצחק לאשתו אחותי, לרבקה אשתו אחותי. זעלבע זאך האט יצחק געטון, יצחק האט עס נישט געטון, אבער עס איז געווארן שוין, ווען ער האט געוואלט בענטשן יעקב. בענטשט יעקב, און עס איז דא עשו. וואס איז פשט פון די גאנצע מעשה? זאגט דער זוהר, אז עס האט געדארפט זיין שלא מדעתו של יצחק. פארוואס ווייל באמת שלא מדעת הייסט אז די שכינה האטס געטון ס'שטייט ראה ריח בני כריח שדה אשר ברכו השם איז מרמז אויף די שכינה אז באמת דער גאנצע טריק דאס איז געווען נאך א טריק וויאזוי מ'געט זיך אן עצה מיט עשו מען דארף זיך אין א וועג זיך אן עצה געבן מיט דעם עשו די עצה איז געווען ווען עס וואלט געווען קלאר ווען יצחק וואלט געזאגט איך וויל בענטשן יעקב האט עשו געקומען און געהארגעט יעקב צו חלאם סאדע געווען ער האט א שטארקע כח האט מען וואס געטון מ'מאכט א גאנצע טריק איז נישט יצחק האט געבענטש בטעות האט אים געבענטשט אנדערע ווערטער דאס איז מן השמים געשען יא וואס געשען וואס קען איך טון ווי יצחק זאגט פאר עשיו איך קען עפעס טון פרענגע וואס פארפאסט דאס איז אלס אלס פרטים דריי דריי דוגמאות וואס נעט פון חיי יצחק פון די זעלבע טריק וואס ס'איז דא א טיפע טריק וואס מען דארף זייער שטארק מתעמק זיין זיך ס'איז ניצלעך ס'איז דא עפעס א ניצלעכדיגע ס'איז דא עפעס א ניצלעכדיגע מהלך דא און דער מהלך איז כעין וואס עס שטייט א ידוע'דיגע ווארט און אויך א משונה'דיגע טיפע ווארט א ראדיקאלע ווארט מ'קען נישט שווער מפליג צו זיין ווי קרעיזי ס'איז ס'דא א ווארט וואס מען זאגט פארוואס פאר יעדע שמץ נו ווי קייס איז מיט ריים זאג דער דער גוט דאס לפייסך אני וויל אין מאלך אני וויל איך שליח אייב שטאנד שיק מאלך מיט ריים איך שיק זיך אליינס איז דא א טאטש וואס זאגט אויף פארוואס ווייל א מאלך מיט ריים געווען א גרויסע תמיד די געפלאץ אזוי ווי גראר אזוי ווי אין ירוסלים און כמאזע און ס'זאל קומען א מלאך וואלט ער נישט וואלט ער טמא געווארן אזוי ווי די מלאכים ס'איז דאך א מעשה אז מלאכים זענען געקומען ויראו בני האלקים את בנות האדם און ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו איז נו דער אייבערשטער זאגט כ'האב נישט קיין מלאך האט ער געדארפט אליינס קומען ווייל דער אייבערשטער אליינס קען נישט קען נישט נטמא ווערן דאס איז זייער א שארפע ווארט דאס די שארפע ווארט דא איז אז ס'דא זאכן ס'דא מצבים וואס רוב מצבי עולם א גרויסע חלק לפחות אפשר ס'דא אנדערע עצות אויכעט אבער א גרויסע חלק מצבי עולם זענען אזוי אז איך האלט ווערן גרויס איז ויגדלו הנערים ויהי יעקב ויהי עשו גרויס צו ווערן איז טייטש גרויס מאכן די יצר הרע אויך גיין אין גיין אין גרר איז די טייטש, זיי קומען אבימלך נעמען שרה. זאגט די זוהר, זאגט אחותי, אחותי איז מרמז אויף די שכינה, אמור לחכמה אחותי את. אזוי גמרא זאגט דאס, כל הפוסק זאל שם שכינה נעמען. א א ביי א ביי, וואס האט צוויי חוסים א רחק, גמור אין סייט. אין געזאגט, ס'איז נישט מיין ווייב.

אין אנדערע ווערטער איז דא זייער אסאך מצבים און היכי תמצא'ס ווי באמת נישט דא קיין נישט דא קיין עצה חכמים הזהרו בדבריכם וואס וואס גיי איך טון הזהרו בדבריכם פאר זיך אליינס אויך יא אז כ'וויל אז כ'וויל וויסן צו פיל חכמתו מרובה ממעשיו כ'וויל איז דא א עצה פון יצחק אבינו קבלה בידינו יצחק אבינו איז דא א עצה וישב יצחק עם באר לחי ראי די עצה איז זיך צו באהאלטן. וואס מיינט זיך באהאלטן? יושב בסתר עליון, זיך באהאלטן בסתר עליון, אין אין א העכערע לעוול, און קענסט נישט רופן אפילו העכער, ווייל ס'איז ס'איז אזוי העכער אזוי ווי ס'איז נידריגער. און מ'דארף נזהר זיין אויב מ'זאגט אז ס'איז העכער, ווייל דעמאלטס איז ווייטער עפעס אזא ויגדלו הנערים, מ'ווערט צו גרויס. ס'איז דאָ אַ עצה פֿון זיך מתכּסה זײַן אין דער שכינה. זיי האָבן געלערנט ראש-השנה, אַזוי זאָגט ער די בכּסה ליום חגנו. שכינה קען סובל זײַן גבֿורות-יצחק. אַזוי זאָגט דאָס רבֿקה, דאָס איז דער ענין פֿון ייִחוד יצחק און רבֿקה. רבֿקה איז ווײַזט אויף דער שכינה, יצחק איז מידת-הגבֿורה. די זיווג פֿון יצחק און רבֿקה, דאָס גיט אַ פּלאַץ וווּ צו סובל זײַן די גבֿורות. איין שכל איז א יש. און אזוי איך זוך איך זוך דא א וועג וויאזוי עס צו זאגן מער פשוט אדער מער גראב אבער אפשר איז נישטא קיין וועג עס צו זאגן מער גראב. אויב מען קען ריפלעיסן די איך אדער די בחירה אדער די וועג וואס איך זאג אז איך גיי טון עפעס און ווען איך טו עפעס ווערט עס גרויס עס ווערט גלייך קומט אלעמאל מיט ויבא גם השטן כ'קען ריפלעיסן מיין מיין רבקה און זאגן אז רבקה מיינט נישט רבקה, אחותי. אבימלך זאגט אז ס'שקר, יא, פארוואס למה אמרת? זאגט אים רבקה, זאגט אים יצחק, רק כי אמרתי רק אין יראת אלקים במקום הזה. יראת אלקים וואס מיינט די שכינה. איך האב געזען עס איז נישטא קיין שכינה, וואס זאגט איר עס איז זיין די שכינה? אחותי. געווענליך אויב ס'דא א שכינה קען איך זיין א מענטש וואס איז מקבל פון די שכינה. ס'איז אלץ פיין און וואויל. אבער אז ס'איז נישטא, און ס'איז א מקום וואס אין יראת אלקים, אין יראת אלקים מיינט נאכדעם קומט שולט אלע מיני כוחות החיצונים, אלע מיני כוחות היצר און אזוי ווייטער. מוז מען מאכן אז רבקה זאל אליין זיין די שכינה מוז מען מוז מען גיין דירעקט אה דאס איז די מעשה איך דערמאן זיך איך וועל עס ענדיגן מיט דעם ווייל איך האב נישט קיין קלארערע וועג עס צו זאגן אזוי ווי עס איז געווען א איד א אידענע איז געווען ביי א רעבע איך געדענק נישט ביי וועמען אבער עס איז א משל פאר דעם נקודה און זי האט געבעטן פאר די רבי זאל צוזאגן א עפעס א ישועה איך ווייס און די רבי האט נישט געהאלטן דערביי נישט נישט געווען אין די מוד נישט געווען נישט געווען קיין עת רצון נישט געווען מסוגל איך ווייס וויאזוי מען זאגט עס ביי די חסידישע נישט געווען זי איז געשטאנען דארט און געבעטן אפשר דאך צאלן גענוג געלט אדער מ'וועט טון גענוג סגולות וואטעווער מ'האלט נישט דערביי שוין, ביז די אידענע איז געווארן פראסטרעיטעד. זאגט נו, אז דער רבי איז געווארן טויג נישט, איך וועל מוזן גיין צום אייבערשטן אליינס צום בעטן פאר אים. און דער רבי געזאגט, אה, פיינעלי האט איינער פארשטאנען וואס איז די מעשה דא. וואס וואס איז די נמשל פון דעם מעשה? עס איז אמת, ס'איז דא א רבי, איך מיין רבי אין די בראודער סענס, ס'איז דא עצות, ס'דא מ'וועט לערנען גענוג א שולחן ערוך און מ'וועט וויסן וואס וואס יא צו טון און וואס נישט צו טון, דאס איז א סארט רבי. מ'וועט טון גענוג גענוג זאכן, דאס איז ריכטיג, מען דארף זיך סומך זיין אויף די זאך. אבער אסאך מאל, און אפשר רוב מאל אין עולם הזה, און און וואו ס'איז עכט א פראבלעם בעולם הזה, וואו ס'איז עכט דא עפעס אן א אין יראת אלקים במקום הזה. און נישטא צו וועם צו גיין. דער רבי האלט נישט דערביי און דער רבי קען נישט. מיר מוזן גיין דירעקט צו די אייבערשטער. מיר מוזן זאגן, אזוי ווי די גמרא זאגט געווענטליך די הכרעה אויף פראבלעם פון חכמים הזהרו בדבריכם איז נישט קיין אמת'דיגע הדרכה, עס איז לאחר המעשה, עס איז געווען אזא מעשה, עס איז געווען תלמידים האבן געזאגט אזוי. יא, אזוי שטייט אין די ברייתא דארט. אבער פאקטיש אז ישרים דרכי השם צדיקים ילכו בם און פושעים יכשלו בם, אזוי איז די הלכה געווענטליך, אוי לי אם אומר אוי לי אם לא אומר, אלעמאל איז די הכרעה אוי לי אם אומר, יא? אוי לי אם אומר. און פארוואס? ער זאגט איך קען נישט, דער רבי קען נישט, איז די אייבערשטער אליינס וועט מוזן מוזן מסדר זיין דאס, איך קען נישט מאכן, איך קען נישט מבחין זיין בין יצחק לעשו, זאל די אייבערשטער מבחין זיין, אני הוא שהבחנתי בין טיפה של בכור, יא, אני השם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, אני הוא שהבחנתי. אויב איך טוה נישט, אויב דער אייבערשטער טוט, אויב עס איז די שכינה וואס מאכט עס, דאס איז דער משפיע און דער מקבל, ער וועט שוין וויסן, ער וועט שוין וויסן אז עס זאל אנקומען די חלק הטוב אויף די חלק הטוב, די ברכות פאר יעקב, די נישט ברכות פאר עשיו, עס קען אויסזען זייער קאמפליצירט, און עס קען זיין אויף אסאך רמאות און זייער אסאך שעיר לעזאזל, אזוי ווי דער רמבן זאגט אויף שעיר לעזאזל בתמימות, יא, תמימות איז די עצה, און רמבן זאגט וויאזוי מעג מען? וויאזוי מעג מען מקרב זיין א שעיר? די זוהר רעדט דא אז די עצות פון יעקב מיט עשו די אלע זאכן גייען מיט די סארט פרעקטיסעס מיט די סארט מהלכים. מעג מען? ניין מען מעג נישט. אליין די ווערטער אויב מען טוט עס מצד החכמה מצד ה... אז מען האט געטראפן א עצה אזוי ווי עס איז באמת, עס איז באמת א עצה, איז אסאך מאל, עס הייסט דאך עבודה זרה, מען טאר נישט מקרב זיין פאר די שטן גארנישט. נאר וואס זאגט א איד איך ווייס נישט גארנישט וועגן שטן, איך ווייס, כ'האב קיינמאל נישט געהערט פון דעם שטן, איך ווייס וואס איך דארף טון, איך ווייס אז איך האב א התעוררות צו טון א גוטע זאך, איך ווייס אז איך האב א זאך אויסצולערנען, איך טו עס, שטן קומט, מיין פראבלעם, דער אייבערשטער האט אזוי געהייסן איך פאלג. און דאס אליינס, דאס איז דאס איז דאס איז די, און דעמאלטס די שטן נעמט וואס ער דארף, און ס'קומט אלעס אן אליינס, מען דארף נישט דארף נישט וואריען וועגן די אלע דיטעילס, ווי עס וועט אנקומען, וועט קומען די ברכה פאר יעקב, וועט עס קומען פאר עשו, און אזוי ווייטער, עס גייט קומען א ברכה פאר יצחק, וועט עס גיין פאר עשו, מען געבט נישט פאר יצחק, מען געבט פאר די שכינה, מען געבט נישט, טוט נישט גארנישט פאר קיינעם נישט, נישט פאר די רעבען, נישט פאר די רב, נישט פאר די תורה, נישט פאר די, נישט פאר די גארנישט, טוטס פאר די שכינה, די שכינה וועט שוין, אויב ס'דא א מצוה וועט עס גיין פאר די מצוה, אויב ס'איז אן עבירה וועט עס גיין פאר די עבירה, וועט עס דוחה זיין די עבירה. וכן הלאה. פרייליכן שבת.